איך אייל מיך נישט. שמיר די רעדער באלעבאטיש, איך קארג נישט קיין טרייף געווירץ, באטראכט מיר די אקסן, איטליכס פיצעלע באזונדער. דאס האט געדויערט א היפשע צייט, און מיין אלטער קומט נישט. די פערדלעך האבן געמוזט פארגיין ווייטלעך אביסל אין וואלד און זיך גוט אונטערצוגעפאשעט. אזוי דענק איך מיר און טוה א קוק אויף דער זון וואס האלט נאנט ביין אונטערגיין. איך שטיי מיר אזוי אוועק ווייט א היפשע צייט. די זון האט זיך שוין געזעצט, אירע לעצטע שטראלן קריכן ביסלעכווייז אראפ פון די ביימער, אויף וועלכע זיי האבן ערשט אזוי פרייליך לויכטנדיג זיך געשפילט, זאגן דעם וואלד א גוטע נאכט. עס באפאלט מיך עפעס א מורא, אפשר איז אלטערן נישט גוט געווארן? א קאטאוועס נאך אזויפיל שווייס, נאך אזא לאנגן טאג פאסטן? אפשר איז ער דארט ערגעץ חלשות געבליבן, אדער אפשר איז אים דארט עמיצער באפאלן. ס'איז דאך א וואלד, א פארלעגן ארט אין דער זייט וועג, מען טאר אזוי די זאך נישט לאזן, מען מוז גיין זען. איך מאך מיר הארץ און גיי אין וואלד אריין. איך גיי און זוך אן עבירה אבער די מי

דאָס רעדט דער וואַלד פון שלאָף. דאָס חלומט זיך אים נעכטיקער טאָג מיט אַלע לייד און פרייד אין אים. דער שאָרך פון די דאַרע ריטלעך דאָרט, דאָס קומען אים צום חלום ביימער נעבעך, וועלכע מען האָט פאַר דער צייט אויסגעהאַקט. דער קלאַפּ ביין אַראָפּפאַלן עפּעס פון דער הייך, דאָס באַטייט אַ נעסט מיט יונגע אומשולדיקע פייגעלעך, וואָס דער שפּאַרבער דער זשוליק האָט פּלוצים צושטערט,

איך באקום פון אים א טראנספארט משונה שרעקליכע בילדער און פון מיין קאפ פאבריק גייען די אייגענע סחורה איבערגעמאכט אויף אן אנדער שטייגער מיט נאך פיל ווילדע זאכן אהין און צוריק. אין איין טראנספארט קומט מיר פון דארטן אן א מת, א דערהארגעטער אלטער יקנה״ז און ביינער פון אונזערע פערד, צוויי פגירות, ביי מיר אין קאפ ווערט עס קונציג אויסגעארבעט מיט טויזענטער פארפוצונגען. און באַלד טאַקע גיך פֿלינק טראַנספּאָרטירט צוריק מיט אַ גזלן אַ רױטן אַ געזונטן און אַ װאָלף מיט אַ קאַק און שרעקלעכע צײן אַ צוגאָב דערצו. און װי איך האַלט שױן אױף אַראָפּצוגײן אױף דעם טאָל, שטעלט מיך פּלוצעם אָפּ אַ געדאַנק, אַזױ, די בײדלעך שטײען דאָרט אױפֿן פֿעלד הפֿקר, פֿון גאַנצן ביסל פֿאַרמעגן אונדזערס קאָן חלילה נישט בלײַבן קײן זכר. עס װאָלט ניט געשאַט פֿריִער אַ קוק צו טאָן? גאר זייער מעגליך אפשר אז אלטער האט שוין לאנג זיך צוריקגעקערט מיט די פערד און באאומרואיגט זיך אצינד וועגן מיר. דער דאזיגער געדאנק לייגט זיך מיר אויפן מח און ווערט ביי מיר עפעס שטארקער. די האפענונג ווערט אלס גרעסער, גרעסער, אזוי ביז זי צערייסט די געדיכטע וואלקנס מרה שחורה און עס לייטערט מיר זיך אביסל אויס אויפן הארצן. איך לאז מיר גיין געשווינד צוריק. ח. גאט האט געהאלפן, איך בין געקומען בשלום און נישט אויסגעבראכן קיין פוס ביי איטליכס מאל פאלן אויפן וועג, אין איילעניש אנשלאגנדיג זיך אין א בוים. דאס אויפשטיין א געפאלענעם אין וואלד איז חלילה נישט מיאוס אזוי ווי אין שטאט וואו מענטשן שטיין און לאכן. דעריבער פלעג איך איטליכס מאל מיך גאנץ פיין אויפהייבן פון דער ערד מיט גרויס הנאה, און געלויבט גאט וואס כאטש מיט חסד, און אז דער חסד פון גאט איז יא אזוי גרויס מיט מיר, האב איך שוין געהאט דאס רעכט צו טראכטן, מסתמא וועל איך קומענדיג אהער זוכה זיין צו טרעפן מיין אלטערן מיט די פערד. נאר אזויפיל גענאד פון זיין ליבן נאמען האב איך נישט פארדינט. אלטער איז נישטא. איך בלייב שטיין ווי אפגעבריט. זייער נישט גוט אויפן הארצן. גאָט ווייסט, וואָס מיט אַלטערן איז געשען, וווּ זיין געביין איז אַהינגעקומען. דאָ האָט דאָס פינסטערע מזל זיין זיך טאַקע געמיט. אַזוי גלאַט איז די זאַך זיכער נישט. היינט איז זיך די שאלה מיט מיר, וואָס טוט מען? וואָס קען פון מיר ווערן? דער חשבון מיינער איז געווען, אפזעצן אין גלופסק מיינע זאכענישן, אננעמען דארט ווי מעגליך מער קינות אויף צו באטיילן די אלע שטעטלעך ארום און ארום, ווי דער שטייגער מיינער איז תמיד. ס'איז שוין די דריי וואכן. די צייט איז קורץ, א שעה טאר מען נישט פארלירן. באם חלילה איך פארהייע מיך דא אין וועג, בלייבן אידן אין די שטעטלעך אן קינות? א קאטאוועס עפעס, אידן אן קינות? איך קען מיר פארשטעלן דעם גוטן תשעה באב, אידן האבן זיך שוין אפגעפארטיגט מיט די מילכיגע לאקשן, אריינגעלייגט אין בויך דאס הארטע איי, איינגעטונקט אין אש, זיצן שוין ברוגז אנגעלאדן אויף דער ערד, נאר אין זאקן מיט אויסגעטרעטענע פיאטעס, פליי בייסן, קונדסים האלטן די בערעלעך גרייט צו ווארפן, מען ווארט נאר הערן אן אנהייב עפעס א גוט ווארט, און פלוצלונג, נישטא קיין קינות! מענדעלע איז צו אלדי שווארץ יאר פארפאלן געווארן, נישט געבראכט קיין קינות. צען אידן אויף איין קינה, ס'איז א שטופעניש, א קוועטשעניש, א פארמישעניש מיט די פליי, א פארפלאנטעניש מיט די האר, בערד, פאות פול אנגעזעצט מיט בערעלעך. עס גיט זיך נאָך איי, אייער, לאָקשן, וואָס קריכן פֿון האַלדז, איינער דעם אַנדערן אונטער דער נאָז. פֿון די ווייבער איז די יסורים נאָך נישט אַזוי גרויס. זיי נעמען וואָס ס'איז, אַבי געדרוקטס, אַ תּחינה, אַ בענטשערל, די דינים פֿון טרייבערן, אַ הגדה, אַלץ איינס, וואָס עס מאַכט אויס. וויינען, יאמערן איבער דעם הויך אויף א קול, און וואס באדארף מען דען מער ווי פארגיסן טרערן? אוי! א מיעסע לאגע, נישט פרייליך ארום און ארום, ביטער אויפן הארצן, נישט דאס בין איך אויסן. אפהענטיג פון דעסטוועגן טאר מען נישט זיין, מען מוז עפעס טון, נישט זיצן מיט פארלייגטע הענט, מען מוז ווייטער טאקע גיין זוכן, איך טו א קוק אויף די שטערן און דערמאן מיך שוין צייט אנצובייסן. איך נעם מיך צום רענצעלע, שמועס איבער פאר צרות מיט דעם פלעשל בראנפן, בול בול בול בול גלייך אין מויל אריין. כאפ אין איילעניש עטוואס פארבייסן, טאקע נאר פון יוצא וועגן. געזעגן מיך מיט דעם פלעשל, נאכאמאל בול בול בול בול, און לאז מיך גיין אלץ טאקע געשווינד. איך בין װידער אין װאַלד, װידער לעבן טאָל, און באַלד טאַקע בין איך שױן אין דעם טאָל. נאָר לאָמיך ניט זאָגן קײן ליגן, איך בין דאָרט נישט אַלײן. אױפֿן האַרצן איז מיר אױך נישט אַזױ שלעכט, װי פֿריִער. איך גײ אין צװײען, שמועס מיר מכּוח מײַן איצטיקן עסק, און גאַנץ נישקשהדיק, גאָר נישט אומעטיק, אַ פּנים, בשעת נעמענדיק זיך אין אײַלעניש צום פֿלעשל, נאָך אַזױ פֿיל פּײַן און יסורים, האָב איך איבערגעכאַפּט די מאָס. אן איבעריגן זופ געטון אויפן ניכטערן מאגן, און געגעסן האב איך כמעט גארנישט, ס'איז מיר אין האלז נישט געקראכן, מיך געווארגן מיט דעם ביסן. דער דאזיגער איבעריגער זופ איז מיר בייגעשטאנען אין די נויטן ווי א טאטע. ער האט מיר אונטערגעגעבן מוט און מיר שטארק בארעדעוודיג געמאכט אויף מיין שפאציר, נישט היינט געדאכט.

עט, טיפשים, פערדישע קעפ, ענטפערט צוריק א מענדעלע מיט א גוט זיס שמייכעלע. זיי צו ווערן פארפאלן זיך פארגלוסט זיי. א געלעכטער כ'לעבן. א גרוב, ר' מענדעלע, היט נאר די ביינער, יא, ווי איך בין א איד, א גרוב. איך געפאלן בין שוין אפילו דאס צוואנציגסטע דאכט זיך מאל, שטייט זשע, זייט מוחל, אויף. נישט קיין דרך ארץ עפעס זיך צו לייגן אזוי.

אוי א לבנה, א באקדייזשע, א שיינע אדעסער לבנה, א נאז מיט אויגן, שא, מקדש זיין די לבנה, שלום עליכם, עליכם שלום, שלום עליכם, עליכם שלום, אזוי ווי איך אקעגן דיר שפרינג און אנרירן דיך נישט קען איך, שפרינג זשע פעטער, האטס, האטס, האטס, אזוי מיר אנרירן זאלן מיינע שונאים נישט, וואס זיי צו אונז האבן וואס? צעכליפּע איך מיך פּלוצלונג, װאָס איך שולדיק, אַז איך לעב און װיל עסן? איך? נאַ! אַ לעבן מישטײנס געזאָגט אַ שפּענדל! שטענדיק קרענק, װײטאָגן. עך, געהאַט אַ מאַמע, מיך געגלעט, געקושט האָט זי. װײ מיר, איך בין אַ יתום, אַ יתום! צעװײן איך מיך נאָך שטאַרקער. שאַ, שאַ, ענטפֿערט זיך צוריק מיט אַ טרײסט, װאָס קען מען טאָן? ווי שעמט זיך עס ניט אַן אַלטער ייִד מיט אַ באָרד אַ באַווײַבטער, אַ מטופּל מיט קינדער, צו וויינען אין דרויסן פֿאַר דער לבֿנה? שאַ, נישט קיין דרך-ארץ כ'לעבן, שאַ, דער רוח וועט אײַך נישט נעמען, נישקשה, היט זיך בעסער, אָט איז אַ פּלויט, יאָ, ווי איך בין אַ ייִד טאַקע אַ פּלויט! שוין אַ גוטן זעץ געטאָן מיך אַפֿילו, וואָס טוט מען, מע נעמט און מע קריכט אַריבער. אָט אַזױ, אַזױ! אַ שענעם דאַנק! איך שטײ שױן מיט בײדע פֿיס אין גאָרטן. ברוך הבא, מחותּן! זײַ זיך מטריח װײַטער. האָט קײן צרות ניט, איך גײ. װאָס פֿאַר אַ גערעטעניש, באָב, אַרבעס, אָנגעזעצט, אוגערקעס גאָר אָן אַ צאָל. מאך ברכה פעטער לאז זיך ניט בעטן, יישר כח. אוגערקעס גאר א דערקוויקעניש, געשמאק, א מחיה. הא! א קלאפ! וואס באדייט דער קלאפ? פון וואנען דער קלאפ? דער קלאפ איז געווען פון א געזונטן ערל, וואס האט הינטן ארום מיך געטאן א כאפ און מיר גוט געגעבן אנצוהערעניש, אז אין א פרעמדן גארטן איז נישט שיין צו קריכן. דער קלאפ האט באטייט אז פרעמדע אוגערקעס נעמען ביינאכט טאר מען נישט. פון די קלעפ און מעגליך אפשר אויך טאקע פון די פרישע אוגערקעס האב איך כמעט אינגאנצן מיך אויסגעניכטערט. איך בין געשטאנען א וויילע פארדולט ווי אויפכאפנדיג זיך פון שלאף. דאס ערשטע ווארט מיינס, עס פארשטייט זיך איז געווען, געוואלד!

ביי א טיש זיצט א שרייבערל און שרייבט, סקריפענדיג מיט דער פען, וואס בעט זיך איטליכע רגע אין טינטערל אריין, אפצונעצן אביסל דאס מיילכל אירס, נאכדעם ווי זי ברעכט מיאוס אפ אויפן פאפיר. דאס שרייבערל האט מיט איר דאס לויפעניש, קרימט זיך און זידלט זי ביי אן איטליכן טונק. מען זעט, ביידע פייניגן זיך נעבעך, ביידע זענען נישט צופרידן, זי מיט זיין שווערער האנט, מיט זיינע מיאוסע גרייזן, און ער מיט אירע חלשות'דיגע קלעקן. ער איר א קוועטש, און זי אים א קלעק. אינמיטן שטוב שטייט א רויטער קאלנער מיט מעשענע קנעפ, עפעס א מין מענטש מיט א בויך און אן אנגעבלאזן פנים.

ער זוכט זיך פּלוצעם צו מײַנע פּאות, און נאָכקרימענדיק מיך שטאַרק אין כּעס, כאַפּט ער אין אימפּעט פֿון טיש אַ שער און שערט מיר אָפּ אין גאַנצן אײן פּאה. איך באַװאַש מיך מיט טרערן, זעענדיק אױף דער ערד מײַן פּאה, מײַן גרױ-אַלטע פּאה, װאָס איז געװאַקסן מיט מיר פֿון קינדװײַז אױף ביז אין מײַנע אַלטע יאָרן, װאָס האָט איבערגעהאַט מיט מיר פֿרײד און לײד גענוג, אין לעבן. די מאַמע האָט זי אין איר דער יוגנט געגלעט, געצװאָגן, גאָר נישט געקענט זאַט אָנקוקן זיך אױף די שװאַרצע שײנע גרײַזעלעך אירע. זי איז געװען אַ צירונג מײַן פּנים אין מײַן גוטע טעג, װען איך בין געװען פֿריש און שטאַרק. זי איז פֿרי פֿאַר דער צײַט גרױ געװאָרן פֿאַר צרות נעבעך, און איר גרױקײט האָט מיר חלילה נישט געמאַכט קײן בושה. בײדע האָבן מיר זיך פֿרי געעלטערט פֿאַר פּורעניות, נױט, עלנט, גריזאָטע,

מיין הויל געבליבענע באק האט מיר שטארק געפלאמט, דאס פנים האט געמוזט מיר זיך פארענדערן א שרעק, עס האט געמוזט זיין א רחמנות מיר אנצוקוקן דענסמאלט, ווייל באלד דערויף האט דעם רויטן קאלנער עפעס ווי אפגענומען דאס לשון, שוין גערעדט מיט גוטן, ארויפגעלייגט ביידע הענט מיר אויף די אקסלען, אונטער דעם מעשענעם קנעפל אפנים האט זיך גערירט א מענטשליך הארץ. מיינע גרויע האר און מיין גאנץ אויסזען האבן אים באוויזן מיין ארנטליכקייט, און ווי איבערבעטנדיג מיך, פאלט ער מיט א בייזער אן אויף מיין ערל, וואס פאר עפעס אן אוגערקע שלעפט ער אן אלטן מענטש נעבעך, טוט א היק און טרייבט אים ארויס. ער אליין נעמט דאס היטל, דרייט זיך אביסל ארום, זאגנדיג דעם יענעם א ווארט, גייט דערנאך ארויס, און באלד הערט זיך ווי דאס בריטשקעלע פארט אוועק.

דער סטאראסטא כאפט דעם אטעם, פארט אריין מיט אלע פינף פינגער צו זיך אין די האר פון קאפ, טוט אים א גוטן שאקל, און מאכט דערביי, נו, אסטאנאוואוי! די גויים האבן מיר געראטן נאכדעם אז איך האב זיי דערציילט וועגן מיין אומגליק צו גיין צו דער קרעטשמע ביים דארף, נישט ווייט פון דאנען. דארט באדארף זיין אצינד אן עולם מענטשן, צוריקפארנדיג פון מארקטאג. מעגליך ביי זיי וועל איך עפעס מער דערגיין. איך הייב אויף מיין פאה, באהאלט זי אין קעשענע, בינד אונטער די באק מיט א פאטשיילעכל, זאג א גוטע נאכט און גיי אוועק. ט. די קרעטשמע איז געווען באלאגערט אינדרויסן מיט פורלעך און וועגעלעך אלערליי, א טייל ליידיגע נאר מיט אביסל שטרוי, א טייל פארנומענע מיט מיני זאכן און חפצים סיי נישט קיין פארקויפטע סיי געקויפטע דארט אויפן מארק. אויף איין פורל ליגט אין א זאק א חזיר ארויסגעשטעקט פון א לאך זיין שיין פיסקל און מאכט לעכער אין קאפ שרייענדיג משונה אויף א גרילצעדיגן קול. הינטער א וואגן, אנגעלייגט מיט נייע לאפטיעס מיט נייע ליימענע טעפ, טעפלעך, און מאקערטעס, שטייט צוגעבונדן א רויט געפלעקטע קו מיט איין הארן, און רייסט זיך מיט אלע כוחות זיך צו באפרייען. גיכער קומען צו אירע אלטע חבר'טעס אין שטאל מיט א בשורה, נישקשה! מען איז אירער גארן נאכנישט פטור געווארן! געלויבט דער שור הבר, מען זעט זיך געזונט!

פירקעט, דרייענדיג דאס עקל, קייעט, מאכט מיט די באקן, טרעסעט דאס בערדל גיך געשווינד, ארומקוקנדיג זיך אין אלע זייטן. אן אלטער אויסגעדארטער דארפס הונט לעבט אויף דער עלטער פון קצבה, אן א שטעלע, מיט א הינקעדיגע פיסל און א קאלטן באמבלענדיג זיך אים אויפן עק, שארט זיך צו נאנט צום וואגן, קוקט מיט דרך ארץ, קומט דערנאָך צו נענטער אויף עטלעכע טריט, שמעקט, זוכט מיט דער נאָז, דערטאַפּט עפּעס אַ טרוקן אָפּגעלעקט ביינדל, לויפֿט מיט דער מציאה אָפּ אַ ביסל ווײַטער, שטרעקט זיך אויס אויף דער ערד און נעמט זיך קנאַקן דעם ביין, האַלטנדיק דערבײַ דעם קאָפּ אין דער זײַט אויף די פֿאָדערשטע לאַפּעס. דאָס פֿערדל דאָרט אין יענעם וואָגן, נימאס ווערנדיק אים אַ לאַנגע צײַט צו שטיין אויף איין אָרט, גאָרנישט צו טאָן, נאָר דרעמלען,

די ציג דערשרעקט זיך, טוט גיכער אַ שפּרונג און טרעט אָן דעם דאָרפֿס-הונט אויפֿן וויידל. ער שפּרינגט דערשראָקן אַוועק אויף דרײַ פֿיס, הוילנדיק אויף אַ קוויטש מיט אַ צענגאָרנדיקן שלשלת. מיט גרויס מי שלאָג איך מיך דורך צווישן די אַלע פֿורלעך, גוט צוקוקנדיק זיך טאָמער איז דאָס דאָ וואָס איך זוך, און לאָז מיך אַרײַנגיין אין קרעטשמע. דאָס אַלצדינג, װאָס אינעװיניק אין קרעטשמע טוט זיך, דערפֿיל איך ביסלעכװײַז, אײנס נאָך דאָס אַנדערע, כּסדר, נישט אױף אײן מאָל. דעם ערשטן כּבֿוד דאָרט האָט מײַן נאָז. באַלד בײַן אַרײַנקומען, נאָך אױף דער שװעל, טוט מיר אַ זעץ אַ שאַרף-ביטערער, צאַפּן-שטיקנדיקער ריח פֿון בראָנפֿן, מאַכאָרקע, און מענטשן שװײס אין אײנעם, אַז די נאָז ניסט אָפּ איר מה-טובֿו פֿון אַזאַ ברוך-הבא מיט אַ הילך, צעגיסנדיק זיך אין שטײגער, גײען צום סמיק די אױערן. אַ רעש, אַ געפּילדער פֿון אױסגעמישטע אין אײנעם דינע, גראָבע, הײזעריקע, צעריפּעטע און כריפּנדיקע קולות קײַקלען זיך אַרײַן אין זײ מיט אַ גרילצן, נאָר טױב צו װערן. אז די נאז מיט די אויערן האבן שוין זייערס אפגענומען געהאט זייער ערליך אויסקומעניש, זענען שטארק אין דער ארבעט נעבעך די אויגן, נאכדעם ווי זיי בלאנקען זיך פריער ארום אין דער טונקלניש צווישן א געדיכטן עולם מענטשן, צונויפגעשמאלצן אינאיינעם נישט צו האבן א פיצל סימן פון עפעס א זאך דערזעען זיי פון דער ווייטנס אויף א לאנגן הילצערנעם טיש, א חלב'דיק ליכטל אין א לעמענעם לייכטערל, וואס ברענט מיט א רויטן שטעכנדיקן פלאם, ארומגערינגלט מיט געל, גרין, בלוי, גרויע רעדער, ווי רעגנבויגנס פאר דער הייסער פארע, און זיילן רויך, וואס שלעפן זיך איבער דער שטוב ארום. ערשט דערנאך הייבן אן ארויס צו שווימען פון טונקעלן טומאן כסדר, נעז, בערד, בערדלעך טשופרינעס, גאנצע פענעמער און צורות פון מאנסבילן און נקבות. עס שווימען ארויס רעדלעך מענטשן, א טייל האלטן זיך אויף די פיס ערשט נאכן פערטן, פינפטן טרונק בראנפן. אין דער זייט האלטן זיך צוויי שיכורימלעך, זידלען זיך פאר גרויס ליבשאפט מיט מיעסע ווערטער. לעבן זיי שטייט א פלוניתטע בארוועס אין א קורץ קליידל מיט א געשטיקט העמד אויסגעשניטן ווייט און האט הנאה פאטשט איינעם דעם אנדערן אויפן רוקן מיט גוטן מאכנדיג דערביי גענוג! אהיים! אהיים! דאס שיכור'ע פארפאלק אבער שמעלצן זיך נאך מער פאר ליבשאפט נעמען זיך שטייפער ארום און פאלן.

איך דריי מיך ארום ווי א גר צווישן דעם דאזיגן גאנצן עולם, פרואוו רעדן מיט דעם, מיט יענעם, און דער שפיץ איז אלטער'ס ווערטל טאקע, מילא, בקיצור, גארנישט. אין קרעטשמע ווערט שיטערער. דער עולם הייבט אן זיך צו פארן, און איך לאז מיך צוגיין צו דער באלעבאסטע, האלטנדיג די בייטש אונטערן ארעם אנטקעגן אירע אויגן. דאס טוה איך בכיוון מיט אן אויבער הסברה, ווייל קרעטשמערקעס בכלל האבן ליב בעלי עגלות, קויפן זיי אונטער מיט בראנפן, מיט עסן און מיט נאך עפעס בכדי זיי זאלן פארפארן צו זיי מיט פארשוינען. די בייטש איז מיר געווען א מליץ און מיר געגעבן חן און לייטזעליקייט אין דער באלעבאסטעס אויגן. עס הייבט זיך צווישן אונז אן אזא שמועס. גוטן אוונט. גוט יאר. וואו איז דאס אייער מאן? וואס טויג אייך מיין מאן? גלאט אזוי זיך. זאגט אפשר וועל איך טויגן? טא, מהיכא תיתי? אהער אהין מען האט צושמועסט זיך ברייטליך. איך דערצייל איר דאס אומגליקל וועלכע מיר האט דא געטראפן.

און אז דער מאן איז דערויף אנגעקומען זאגט זי אים אן די בשורה גיך אין איין אטעם, מיר האבן א גאסט, א טייערן גאסט, ר' מענדעלע מוכר ספרים, מיינער א קרוב, און לאזט אויס מיט גדלות צום מאן, אננעמענדיג זיך מיט ביידע הענט ביי די זייטן, הא! מיינסט אפשר פון א שטאל האסטו מיך ארויסגענומען? נישקשה, איך וועל ברוך השם פאר אנדערע נישט מבויש ווערן, מעגסט זיך כ'לעבן איבערנעמען מיט מיין משפחה. טא, רבונו של עולם טראכט איך מיר, לאז זיין אזוי, שאול האט געזוכט אייזלען און געפונען די מלוכה, איך זוך פערד און געפונען א חיה טריינע. חיה טריינע'ס מאן איז געווען א איד מיט א לאנגע נאז, דאס שיטערע בערדל, די פאות און די ברעמען העל בלאנד ווי פלאקס.

מען זאל אוועקווארפן א שטוב מיט דער באלעבאטישקייט און גארנישט. נישקשה, ר' מענדעלע איז אן אייגענער, פאר אים מעג מען זאגן וואס פאר א שלאק דו ביסט, א שלאק פון זיין ליבן נאמען. קוקט אים אן, שטייט ווי א ליימענער גולם און קייעט די צונג. דו האסט דאך מיך אליין, האסט דאך מיך געשיקט צו גאוורילען נאך א זאק קארטאפליס מיך געשיקט, פארענטפערט זיך חיים חנה, באלעקנדיג זיך פריער מיט דער צונג.

מאַכט חיה טרײנע, קוקנדיק בײז אױפֿן מאַן. דערנאָך װענדט זי זיך צו מיר מיט אַ גאַנצן שמועס, װאָס זי האָט פֿון איטלעכן אױסצושטײן. װען נישט זי, װאָלט די גאַנצע שטוב שױן לאַנג האָרנים-קאָרנים איבערגעקערט געװאָרן. און מישט אַלץ אַרײַן אין די רעד, נישקשה, פֿאַר אײַך מעג מען, װי פֿאַר אַ טאַטן, איר זײַנט דאָך אַן אײגענער, רב מענדעלע. כ'לייג מיך אריין אין שלום און פארריכט ביי חי' טריינען דעם מאנ'ס דאליע. פון שלום וועגן זאג איך אביסל א ליגן, באשולדיג בכלל אלע מענער, מיר דערונטער אויך אביסל, און חנפ'ע, לויב אין טאג אריין די אלע ווייבער באזונדערס חי' טריינען, חלילה ווען נישט זי וואלט די וועלט קיין וועלט נישט געווען. חי' טריינע איז געווארן ווייכער. ע, געזונט זאָלט איר זיך זײַן רב מענדעלע, זאָגט זי מיט אַ שײַנענדיק פּנימל און מאַכט באַלד טאַקע צום מאַן מיט גוטן, גענוג צו קײַען די צונג! נעם בעסער חײם-חנה, װיש איבער דאָ די קעלישקעלעך און די טעלער, פֿון װעלכע עשׂו האָט געפֿרעסן. רב מענדעלע מוז אַװדאי גוט הונגעריק זײַן. טוט זי אַ זאָג צו מיר, אױפֿהעבנדיק זיך פֿון געזעס אירן בײַם שענקל, איך פֿיל עס אין מיר אַלײן טאַקע. אין אַ מאַרק-טאָג פֿאַרשפּעטיקן מיר זיך תּמיד מיט דער װעטשערע. נישטא נומער ערגעץ קיין צייט. קומט זייט מוחל, מיר בעטן זייער שיין צו אונז אין שטוב. גלייך פון שענקל קומט מען אריין אין א פינסטער אלקערל וואו אקעגן איז אפן א טיר נאך אין א אלקער און לינקס אין דער זייט פירט א טיר אין א היפשן חדר, א נידעריגער אן א דיל, מיט קליינע פענסטערלעך. די שייבלעך זענען א טייל צושפאלטן, א טייל געלאטעט פון צונויפגעקלעבטע שטיקלעך. און א טייל אינגאנצן אויסגעשלאגן. נאר ערגעץ אין א ווינקל שטעקט אן איבערגעבליבן שטיקל גלאז, ווי דער איין און איינציק צאן ביי א זקנה, וואס ביי נאר עפעס א ווינטל שאקלט זיך עס. שטיל געבעבעט, זים זים זים, זייער אומעטיג. אין איין עק שטוב צו דער גאס צו, שטייט א טיש. לעבן אים, ביי די ווענט, לאנגע שמאלע בענק, נישט געפארבט. אין דעם אנדערן עק אקעגן שטייט א בעט מיט אסאך בעבעכעס, אן עין הרע מיט קישנס, גרויסע, מיטעלע, קליינע, קליינטשינקע, א הייכער טורעם ביז אין דער סטעליע, און ביי דער זייט אויבן דארט ציט זיך א ברייטע באנק וואס דינט ביינאכט פאר א בעט צו שלאפן. ארום די ווענט אין דער הייך הענגען פּאָרטרעטן באַדעקט מיט שפּינוועבס, מיט געפּעגערטע פליגן, אויסגעטריקנטע אייער פון פּרייסן און פליגן-קויט. פון קויט און פון די דאָזיקע פּאָרטרעטלעך קוקן אַרויס עפּעס געשטאַלטן, אַ מזרח מיט קראָליקלעך, מיט משונה ווילדע חיהלעך, האַלב ציג, האַלב הירש, האַלב לייב, האַלב אייזל, האַלב לעמפּערט און האַלב פּיפּערנאָטער. א הויכער המן, געקליידט ווי אן אונטער-אפיציר, הענגט אויף א תליה, וואס גרייכט אים קוים ביז צום אקסל, אזוי אז גיכער הענגט די תליה אויף אים. דערביי שטייט מרדכי אין א שטריימל, א ראצעמארענע קאפאטע מיט א גארטל, אויבן א טיזליק, אין שיך און זעקעלעך, מיט פייעקעלעך, טאקע נאר מאנדרוש. ארום אים באבערדלטע באנאזנדיקע אידן מיט כוסות אין די הענט און מאכן לחיים ר' מרדכי. צו זרש'ן מיטן טאפ האבן זיך זייער מיאוס צוגעכאפט די פליגן, האבן פון איר נעבעך איבערגעלאזט נאר א האלבן קאפ מיט א שטיקל פעדער חלק. נאפעליאן נעבעך איז אויך אריינגעפאלן אהין צו אין אידישע הענט. אז אך און וויי איז צו אים וואס פאר א פנים ער האט געהאט.

חיה טריינע באפאלט זי פלוצלונג, טוט שטילערהייט א קניפ דעם, א צופ יענעם, כאפט דאס פיצל הינטעלע און ווארפט עס ארויס. די קינדער שטעלן זיך אונטער די נעז אפ פייגן און צולויפן זיך אין די ווינקעלעך. באלד קומט חיים חנה מיט א גרויסן לאדיש סמעטענע, דאס ווייב נעמט עס ביי אים צו, פארעט זיך דערמיט אביסל דארט פאר זיך און הייסט זיך אונז וואשן. א בחור'ל אן א קאפאטע, בארוועס, אין א לייבסערדאקל מיט הויזלעך לויפט אריין מיט א שמחה. דער רבי האט געכאפט אין שטאל א וואראבייטשיקל. אלע קינדער בלייבן פארגאפט מיט אויסגעצויגענע פענעמער פאר גרויס וואונדער, און איידער זיי זענען צו זיך געקומען, קומט אריין א יונגערמאנטשיק עפעס מיט א געשוואלענע נאז

טיף פון בויך, שטעלט ער אויס א פאר גלעזערנע אויגן און קוקט אויפן עולם. טוט פלוצים א שטרעק די האנט אונטערהייבנדיג זיך אביסל פון ארט, גלייך צו מיר מאכנדיג דערביי, שלום עליכם! איר זענט מיר עפעס קענטליך. מה שמכם? איך זאג מיין נאמען,

דאס איז אונזער רבי. אנו, הושע'קעלע, ווענד זי זיך צום בחור'ל אן דער קאפאטקעלע, ר' מענדעלע וועט דיך פארהערן, שעם דיך נישט, נישקשה, דער פעטער וועט דיך נישט אויפעסן. הושע'קעלע האלט א פינגער אין דער נאז, קוקט אין דער זייט אנבלאזנדיג זיך, פארציט דעם אקסל און מאכט, איך שעם מיך, כ'שעם מיך.

א שענעם דאנק רוף איך מיר אן אין די בעבעכעס אז איך וועל אריינפאלן וועט שווער זיין דערנאך ארויסצובאקומען מיך פון דארט גאט ווייסט וויפיל איך קען דארט אפשלאפן און דא איז די צייט טייער אז אן אנדערש מאל אם ירצה השם אז איך וועל קומען צו אייך מיט מיין ווייב און די קינדער צוגאסט דענסמאָל, זעט איר, געזעגן איך מיך מיט אײַך אַלע און װאַרף מיך אױף גאָטס באַראָט אַרײַן טיף אין דעם תּהום בעבעכעס אױף אַ לאַנגער, לאַנגער צײַט. מיר בעטן, מיר בעטן, מאַכט חיה טרײַנע מיט חן, זעט זשע מיט אַלע קינדער טאַקע, נעמט אױך מיט יאַכנע סאָסען! זאָגט זשע זיך ניט אָפּ, כאָטש נעמען אַ קישעלע אַהין אין אַן אַלקערל. שלאָפֿט געזונט, געזעגנט זי זיך מיט מיר. נישקשה, מיינער וועט אייך גאנץ פרי כלחוך השור אויפוועקן. י. חיה טריינע איז טאקע א כשר'ע אידענע, א גוטע. נאר וואנצן האט זי געהאט אין שטוב רשעים, זייער בייזע. זיי זיינען מיך באפאלן וויבאלד איך האב מיך געלייגט אויפן טאפטשען אין אלקערל און די מלחמה צווישן אונז האט זיך אנגעהויבן. ביידע צדדים האבן זיך פאראקשנט, געארבעט אין עסיק. זיי מיטן מויל, איך מיט די הענט. זיי קריכן, איך שפרינג אונטער. זיי מיט טענות, דער טאפשען איז אונזערער, דרך ארץ זשע, רב איד, און לאזן זיך בייסן. איך זיפץ, פארבייס די ליפן, קראץ מיך מיט אלע כוחות. זיי א ביס, איך אַ קראַץ, זײ אױף מיר, איך אױפֿן קישן, אַראָפּ צו אַלדי שװאַרץ יאָר דאָס קישן, דאָס הינקעדיקע בענקל אױף דרײַ פֿיסלעך פֿאַלט אום, דאָס לעמענע קריגל מיט די נעגל װאַסער, טראַך, טראַך, טאַראַקאַנעס אױפֿן דיל לױפֿן, דראַפּען, האַרמידעװען, פֿעדערן פֿון דעם צעריסענעם קישן פֿליִען אין דער נאָז, אין די אױגן אַרײַן. דער טאַפּטשאַן אונטער מיר ריפּעט, סקריפּעט, אַ טאַראַראַם, אַ גערודער. איך בין דול, צעמישט, צאַפּל מיט אַלע גלידער און װאַרף מיך פֿון אײן זײַט אױף דער אַנדערער. עס הערט נישט אױף צו בײַסן. עס שטינקט װאַנצן. נמאס װערנדיק מיר די גאַנצע מעשׂה, בלײַבט בײַ מיר עוקר צו זײַן. איך פֿאַרלאָז מײַן געלעגער, שפּרינג אַראָפּ גלײַך צום פֿענצטער צו אָטעמען אַ ביסל פֿרײַ און טו אַ קוק אין דרױסן אױף גאָטס װעלט. אױפֿן בלױען הימל שטיל.

עס טראכט זיך פון דעם ביטערן לעבן פול קרענקונג, אלערליי ליידן, מיט באליידיקונג, פול פלאגן, אנשיקענעשן, אלטע אי נייע, איך צעפּיעשטשע מיך פאר איר ווי א שלאף קינד נעבעך פאר דער מוטער, אוי מאמע, עס טוט וויי, אוי, ווערט מען עס פארשווארצט, קומט מען עס אפ,

די אויגן אנגעקוואלענע ווי די באנקעס, קוקן אין דער וועלט אריין מיט א רירנדיג געבעט, געוואלד, העלפט, האט רחמנות, עס טוט וויי, וויי, וויי, אזוי כאפט זיך אויף פון שלאף ביי דער נאכט א קראנק קינד נעבעך בעטנדיג רחמים, נישטא קיינער, קיינער, קיינער הערט נישט, אלע שלאפן, שאא. סוף זייט דרײַ, המשך זייט פֿיר.